אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! אפאר חברה האבן אריינגעפרעגט, נפתלי מיט שמואל, זייער א שטארקע קשיא ווייל אונז האבן נעכטן געשמועסט אז יהודה האט געזאגט פאר יוסף ואחיו מת, זיין ברודער איז געשטארבן, די ברודער פון דעם קליינעם וועם דו ווילסט מ'זאל אראפברענגען איז געשטארבן, סאו וויאזוי האט ער זיך געקענט דערווייגן צו זאגן אזא זאך, און רשי זאגט גלייך צו אז מחמת מורא האט ער ארויסגעזאגט א דבר שקר מפיו ווייל ער האט נישט געוואלט אז יוסף זאל אים הייסן יעצט אראפברענגען אויך דעם געשטארבענעם דעם פארלוירענעם ברודער.

האב איך געזען קודם די גור אריה מיט ר' אליהו מזרחי פארענטפערן דעם רש"י, זיי פרעגן אויך די זעלבע קשיא אויף רש"י, וויאזוי קען רש"י זאגן אז ער האט געזאגט א ליגן ווען זיי האבן קלאר געזאגט פאר יוסף אדערווייז, פארענטפערן זיי אזוי אז בשעת ווען זיי האבן געברענגט די מתנות דארטן ווען זיי זענען געקומען עסן צו יוסף'ס הויז האט יוסף געפרעגט נו וואס טוט זיך, ענק האבן געטראפן ענקער ברודער, און דעמאלטס האבן זיי שוין געזאגט דעם ליגן ווייל דעמאלטס האבן זיי שוין מורא געהאט אז אויב גייען זיי אים זאגן אז ער לעבט נאך און זיי האבן אים נישט געטראפן גייען זיי אים גייט ער אים זאגן. אז גיי זוך אים און ברענג אים אויף, ברענג אים אהער, שוין האבן זיי שוין דעמאלטס געזאגט ניין ניין ניין, ער איז שוין געשטארבן, אונז האבן אונז האבן געסטאפט צו זוכן ווייל ער איז שוין געשטארבן, מילא שטימט שוין זייער גוט, איך האב אבער געטראכט, איך האב פשוט פשט אריינגעלערנט אז זיי האבן געזאגט פאר יוסף די ארגומענט, אז וויאזוי קענסטו אונז בעטן אז אונז זאלמיר בעטן אונזער טאטע זאל אראפשיקן דעם קליינעם יונגל, ווען מיין טאטע קאנסידערט זיין ברודער ווי ער איז טויט? איך האב נישט אין ערגעץ געזען דעם פשט. אבער עיקר פאדער שיר פותח סלה, דער אור החיים זאגט אנפאנג אין זיין הקדמה אויף פירוש על התורה זאגט דער אור החיים אז ער גייט זאגן אנדערש ווי חכמינו ז"ל ווייל עפעס וואס טוישט נישט די הלכה, ס'איז נאר א פשט אין פסוק און ס'טוישט נישט די הלכה, מ'גייט נישט יעצט פסק'נען אדערווייז ווייל ער טייטשט אריין אנדערש אין פסוק. מעג א מענטש זאגן לפי עניות דעתו וואס ער טראכט, סאו אי דאס האב איך געטראכט אז ער זאגט עס נאר בשם יעקב, וויאזוי קענסטו זיך ערלויבן מיך צו בעטן אז איך זאל אראפברענגען מיין קליינע ברודער און עס צונעמען פון מיין טאטע ווען מיין טאטע קאנסידערט דעם קליינעם קינד טויט, נישט אז אונז זאג מיר אז ער אונז ווייס מיר אז ער לעבט נאך און אונז זוך מיר אים נאך, באט מיין טאטע האלט אז ער איז טויט, אזוי האב איך געטראכט, קען זיין ס'איז ראנג און אז דו טרעפסט עפעס א אנדערע פירוש וויאזוי עס צו מסביר זיין וואלט איך עס עפרישיעטעד, באט אזוי. מיין איך מאכט שטארק סענס. סאו אונז גיימער דא אריין, יהודה האט געענדיגט זיין ארגומענט פאר יוסף, יהודה זאגט פאר יוסף, שוין פון אנפאנג אן האבן מיר אונז געזען אז סאמטינג איז פישי אויף, האסטו גערעיזט א רעד פלעג ביי אונז, וויאזוי ווען דו האסט אנגעהויבן פרעגן צו דו האסט א טאטע, צו דו האסט א ברודער, אונז טרייען מיר זיך דא צו משדך זיין, וואס פרעגסט וואס גייסטו אריין אין אונזערע קישקעס, אלא מאי דו האסט שוין פון אנפאנג אן, האסטו נישט געמיינט פלעין אז דו ווילסט זען דעם בנימין, נאר דו האסט שוין פון אנפאנג געטראכט אז דו ווילסט פלענטן א בעכער ביי אים און דו גייסט אים צונעמען אלס עבד און דו ווילסט אונז מצער זיין, און און און ער האט אים אזויפיל מאל איבערגעזאגט אז זיין טאטע בענקט זיך צו אים, און וואס גייען מיר אונז טון, מחמת גרויס צער פון זיין טאטע. האט יוסף אזויפיל מאל געהערט די צער פון זיין טאטע האט ער זיך שוין מער נישט געקענט איינהאלטן, אפאר מאל פארדעם איז ער ארויסגעגאנגען וויינען, אבער דאס מאל האט ער זיך שוין נישט געקענט איינהאלטן, ער האט געשפירט ווי ער פלאצט, און ער מוז זאגן פאר זיינע ברודערס, פארציילט אונז די תורה אזוי, אז ולא יכול יוסף להתאפק, יוסף האט זיך האט האט מער נישט געקענט סובל זיין, רשי וועט זאגן אז דא מיינט להתאפק נישט. איינהאלטן נאר דא מיינט ער האט נישט געקענט סובל זיין אז ער זאל זיך באווייזן פאר זיינע ברודערס אין פראנט פון לכל הנצבים עליו פון אלע מענטשן וואס שטייען ארום און ארום אים ווייל די ברודערס זאלן האבן גרויס בושות אז ער זאגט זיי אין פראנט פון זיי אז די ברודערס האבן אים פארקויפט און ויקרא האט ער אויסגערופן הויעך מיט כעס און מיט צארן זאגט די הייליגע רמבן אז ער האט אויסגעשריגן הויעך הוציאו כל איש מעלי ער האט געזאגט פאר זיינע באדינערס טראגטס ארויס יעדער איינער וואס שטייט דא אין פראנט פון מיר און עטס בלייבטס אויך אינדרויסן כדי אז ס'זאל זיין א אוטקאם אז ולא עמד איש אתו ביז אויסגעקומען אז קיינער איז שוין נישט געווען מיט אים, סיי די מענטשן וואס די באדינערס האבן ארויסגעטראגן און סיי ער האט געהייסן פאר די באדינערס בלייבטס אינדערויסן, כדי אז ס'איז נישט געווען, און ס'איז אויסגעקומען אז קיינער איז נישט געשטאנען דארטן בהתודע יוסף אל אחיו, ווען יוסף האט זיך באוויזן פאר זיינע ברידערס. זאגט דער הייליגער רשי, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים, דא טייטשט נישט רשי להתאפק אז ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן, אזוי ווי רשי טייטשט אויבן ווען ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן פון וויינען, דא טייטשט רשי אז לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים שיהיו מצריים נצבים עליו ושומעים שאחיו מתביישים בהיוודעו להם, ער האט נישט געקענט סובל זיין אז מצריים זאלן שטיין דארטן פרעזענט בשעת ווען ער באווייזט זיך פאר זיינע ברודערס און זיי זאלן זיך פארשעמען ווען ער באווייזט זיך אז אז אז בעיסיקלי העלן זיי הערן אז זיי האבן אים פארקויפט. ויתן את קולו בבכי ווייל ער האט געמוזט זאגן די ווערטער אז ענק האבן מיך פארקויפט אין ארדער אז זיי זאלן וויסן אז ער איז טאקע יוסף ווייל דאס איז די איינציגסטע זאך וואס נאר זיי אין די גאנצע וועלט ווייסן דעם אמת. סאו מילא ויתן את קולו בבכי האט ער אויפגעהויבן זיין קול און געוויינט, וואנס די רום איז געווען ליידיג האט ער אויפגעהויבן זיין קול און געוויינט, און די ווערטער וואס ער גייט שפעטער זאגן דאס אז העוד אבי חי האט ער געזאגט מיט אזא וויינעדיגע קול. און וישמעו מצרים, די מצרים זענען געשטאנען אינדערויסן פון די טיר האבן געהערט ווי דער יוסף זאגט די ווערטער, אז העוד אבי חי, און וישמע בית פרעה, און ביז די הויז מענטשן פון פרעה'ס הויז, נישט פרעה'ס הויז אליינס, מען האט נאך נישט געשמועסט אין די פאלאץ אז די מענטשן זענען אנגעקומען, דאס גייט הערשט געשען שפעטער, אבער וישמע בית פרעה, די מענטשן פון פרעה'ס הויז האבן געהערט אז ס'איז אנגעקומען מענטשן וואס קענען יוסף'ס טאטע, ווייל דא האט ער נאך נישט געזאגט אז אונז זעמער ברידערס. נאר ער האט געפרעגט העוד אבי חי סא כאילו ס'איז געקומען פריינט משפחה פריינט פון יוסף קיין מצרים און יוסף פרעגט זיי צו זייער טאטע לעבט נאך וישמע בית פרעה פיין זאגט די הייליגע רשי וישמע בית פרעה סא דא זאגט רשי אז ביתו של פרעה די הויז געזינד פון פרעה כלומר עבדיו ובני ביתו אבער ואין זה לשון בית ממש אזוי ווי ס'וועט זיין אפאר פסוקים ארום ווי רשי וועט יא זאגן אז דאס איז שוין יא בבית פרעה ממש אז מ'האט געשמועסט שוין אין די הויז פון פרעה אליינס. אלא כמו בית ישראל, אזוי ווי די מענטשן פון ישראל, אדער בית יהודה, אדער די מענטשן פון שבט יהודה, און דאס איז מיש מישנד"א בלע"ז, וואס איז די בני בית? די תוס' השלם זאגט גראדע אז די חילוק פון דא און שפעטער איז וישמע בית פרעה אז דא איז די קול נישט אנגעקומען, ס'איז נישט געווען אזא הויעכע געוויין אז די קול זאל אנקומען ממש ביז די הויז פון פרעה, אבער שפעטער גייט יא זיין וישמע בית פרעה ממש, אז די קול איז געווען אזוי הויעך אז ס'איז אנגעקומען ממש ביז ביז די הויז פון פרעה, ס'איז א גרויסע שטיקל חידוש, אבער פשוט פשט איז וויאזוי מ'האט אפגעלערנט דעם פסוק, אז אז מ'האט, ס'איז נאכנישט געווען אזא ווארלד רענאונד נייעס, ס'איז נאר געווען א נייעס אז משפחה מענטשן, מענטשן וואס קענען יוסף'ס טאטע זענען אנגעקומען, אבער נישט ברידערס ממש, שפעטער ווען מ'גייט הערן אז די ברידערס פון יוסף זענען אנגעקומען, אה דאס האט שוין א ריזיגן קול, און דאס איז שוין אנגעקומען, דאס האט מען שוין געשמועסט אין פאלאץ אליינס. ויאמר יוסף אל אחיו האט יוסף געזאגט פאר זיינע ברידער, סאו ביז יעצט האב איך דיר געזאגט אז ער האט געזאגט די ווערטער מיט בכי, און זיי האבן עס געהערט, וואס זענען געווען די ווערטער וואס ער האט געזאגט מיט בכי? די ווערטער וואס ער זאגט יעצט, אני יוסף, איך בין יוסף, העוד אבי חי, לעבט נאך מיין טאטע? סאו סאו סאו פשוט פשט איז אז ביז יעצט האבן מיר פארציילט, לייק בין איך נישט זיכער אז ענק האבן מיך פארציילט דעם אמת, ווייל אזוי ווי אונז האבן געשמועסט אנפאנג שיעור אז ער האט געזאגט אז אז ואחיו מת, און אויך בין איך נישט זיכער וויבאלד איך בין געווען אזויווי דער מושל איבער ענק, קען זיין אז מחמת מורא האבן ענק אוועקגעדרייט דעם אמת, ממילא וויל איך איבערפרעגן יעצט נאכאמאל העוד אבי חי לעבט נאך מיין טאטע? אדער קען מען זאגן אז דאס איז אויך איז דא געוויסע וואס זאגן אז דאס איז געווען א דברי תוכחה פאר די ברידערס, ווייל עטס מוטשעטס מיך אז איך זאל פריי לאזן בנימין פארוואס ווייל ענק מוטשען זיך אזוי מיט די מיט ענקער טאטע'ס צער ענק האבן אזא פראבלעם מיט ענקער טאטעס סאר, ווי איז געווען מיין טאטע'ס צער ווען ענק האבן מיך פארקויפט? אבער און פאר דעם איז ולא יכלו אחיו לענות אותו די ברידערס האבן אים נישט געקענט צוריק ענטפערן אויף זיין קשיא פארוואס ווייל כי נבהלו מפניו זענען מורא'דיג דערשראקן געווארן פון אים נישט מחמת פחד נאר זאגט די הייליגע רש"י נבהלו מפניו זיי האבן מורא געהאט פון אים זיי זענען דערשראקן געווארן פון אים מפני הבושה זיי האבן זיך מורא'דיג שטארק געשעמט מורא געהאט פון אים מחמת פחד אז ער וועט נקמה נעמען פון זיי דאס האבן זיי נישט מורא געהאט ווייל זיי זעען ווי ער שיקט ארויס זיינע מענטשן ארום און ארום אים און אז ער וויינט האבן זיי געזען אז טשעפענען גייט ער זיי נישט. אבער כי נבהלו מפניו האבן זיי, וועגן מחמת גרויס בושה, האבן זיי זיך מורא'דיג שטארק דערשראקן פון יוסף, און מחמת גרויס בושה האבן זיי זיך אזוי ווי אוועקגעדרייט פון יוסף, זענען זיי אזוי ווי אוועקגעגאנגען בעקווארדס, אזוי ווי מחמת גרויס פחד, ויאמר יוסף אל אחיו, ניין ניין ניין, קומט צוריק, גשו נא אלי, קומט צו, דערנענטערטס ענק, צוריק צו מיר. און ער האט זיי געוויזן זיין מילא אז איך בין אויך א אידיש קינד, און יש אומרים אז די גשו נא, אז ער האט זיי געוואלט אזוי ווי. אַזױ װי קומטס נאָענט, אַז די מצריים פֿון אונטערן טיר זאָלן נישט הערן, װאָס איך גײ ענק יעצט זאָגן, װײַל יעצט גײט ער זאָגן, אַז אשר מכרתם אותי, עטס האָסט מיך פֿאַרקױפֿט. מילא, דאָס װיל ער נישט, אַז די מצריים זאָלן הערן, װײַל עס װעט זײַן אַ גרױסער בזיון פֿאַר די שבטים. מילא, גשו נא אלי, קומטס נאָענט צו מיר, אַז קײנער אונטערן טיר זאָל נישט הערן. ויגשו זײ האָבן זיך טאַקע דערנענטערט צו יוסף ויאמר, און יוסף האָט זײ געזאָגט, אני יוסף אחיכם, איך בין ענקער ברודער יוסף, אשר מכרתם אותי מצרימה, אָ װאָס ענק האָבן פֿאַרקױפֿט קײן מצרים. סאו מילא די דיטעיל ווייסט קיינער נישט אין די וועלט, אפילו די ישמעאלים פאר וועם ענק האבן מיך פארקויפט ווייסן אויך נישט אז איך בין ענקער ברודער, זיי מיינען אז ענק האבן פארקויפט א רענדאם אינגערמאן. סאו נאר עטס ווייסט אז עטס האסט מיך פארקויפט מילא איז דאס דא א ראיה ברורה אז איך בין יוסף און עטס זאלסט נישט האבן קיין שום דאוטס דערין. גשו נא אלי זאגט רשי, ראה אותם נסוגים לאחור ער האט געזען ווי די ברודערס רוקן זיך אזוי ווי אוועק מחמת מורא'דיגע שרעק פון בושה וואס זיי האבן געהאט פאר יוסף, אמר האט יוסף געזאגט פאר די ברודערס, עכשיו אחי נכלמים, יעצט, שעמען זיך מיינע ברידערס, קרא להם בלשון רכה ותחנונים, ער האט זיי גערופן אזוי ווי גשו נא, ווערטס נאנט צו מיר, לאמיר ווערן איינס, והראה להם און ער האט זיי געוויזן שהוא מהול אז ער איז גע'מל'ט, וואס דאס איז אויכעט א ראיה, און דאס איז א ראיה אויכעט פאר בנימין, ווייל בנימין איז דאך נישט געווען פארט פון די מכירת יוסף, מילא פאר אים קען איך שוין נישט נוצן דאס אשר מכרתם אותי מצרימה אלץ א ראיה ברורה אז ער איז יוסף, מילא האט ער אים געוויס געמוזט ווייזן נאך א ראיה ברורה, וואס איז געווען די נעקסטע ראיה, אז ער איז גע'מל'ט. און ועתה זאגט יעצט יוסף פאר די ברידערס צוויי זאכן, קודם, אל תעצבו. האטס נישט קיין צער אז איך בין געווארן א מלך איבער ענק, און אויך ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי, זייטס נישט טרויעריג אז ענק האבן מיך פארקויפט, פארוואס הנה אהער קיין מצרים, פארוואס ווייל כי למחיה שלחני אלקים לפניכם, צו ענק שפייזן האט מיך די אייבערשטער אהער געשיקט, סאו במילא. האט עטס נישט פושע געווען מיט דעם וואס ענק האבן מיך פארקויפט, נאר פונקט פארקערט, די אייבישטער האט מגלגל געווען זכות על ידי זכאי, ענק זענען געווען אזוי ווארדי אז דורך ענק איז ארויסגעקומען אזא גוטע זאך, אז מען האט אהערגעשטעלט איינעם וואס זאל שפייזן דא די מענטשהייט, זאגט די הייליגע רשי למחיה לפניכם, נישט למחיה פאר מיך צו שפייזן, נאר למחיה לפניכם איז אזוי ווי איין גרויס איין דיטעיל, להיות לכם למחיה, די אייבישטער האט מיך אהערגעשיקט איך זאל פאר ענק קענען זיין א שפייזער. פארוואס? ווייל כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ, דו זעסט דאך אז ס'איז שוין אריבערגעגאנגען צוויי יאר פון די הונגער יאר, און די אלע עסן פון די מענטשהייט איז שוין אויסגעגאנגען, אלע מענטשן וואס אלע עסן וואס די מענטשן האבן זיך אליינס געסטארט אין זייערע אייגענע אוצרות איז שוין אויסגעלאפן, און ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר, און ס'וועט נאך זיין נאך פינף יאר הונגער יאר, מילא אויב איז נישט דא איינער ווי מיך וואס האט אנגעגרייט די אלע אוצרות, וואלט נישט געבליבן קיין שריד ופליט פון די גאנצע מענטשהייט דא ארום און ארום. סאו כי זה שנתים הרעב, זאגט די הייליגע רשי, עברו משני הרעב, ס'איז שוין אריבערגעגאנגען צוויי צוויי יאר פון די הונגער יאר, און עטס זעהטס דאך אז ס'איז שוין גארנישט דא, און נאר אויב איך, און ווען איך האב ווען נישט די אוצרות, און איך האב ווען נישט די עצה, ווען איך בין ווען נישט דא, וואלט ווען נישט געווען גארנישט איבערגעבליבן, מילא מוז זיין אז וישלחני אלקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ, מוז זיין אז די אייבערשטער האט מיך אהער געשיקט מיט א פורפעס, צו געבן א סורווייוועל פאר די גאנצע לאנד ולהחיות לכם און ענק קענען מאכן לעבעדיג ענק זאלן קענען שפייזן ענקערע משפחות און ס'זאל זיין לפליטה גדולה פאר א גרויסע רעטונג. מילא ועתה יעצט אז ס'שטעלט זיך ארויס אז די גאנצע סיבה פארוואס איך בין דא איז געווען צו ראטעווען ענקער לעבן און נישט נאר ענקער לעבן נאר מעני מיליאנס אוו לייווס מילא מוז זיין אז לא אתם שלחתם אותי נישט עטץ האטס מיך אהער געשיקט הנה אהער דא קיין מצרים נאר כי אלקים נאר די אייבערשטער האט מיך אהער געשיקט און און און אז איך מוז דא זיין און אז ס'איז א זאך מאת השם, די גאנצע פארקויפן איז געווען השם, אויב אויב איז די דא זיין מאת השם, מוז זיין אז די פארקויפן וואס ענק האבן מיך פארקויפט איז אויך געווען מאת השם, מילא וועגן דעם האט האט עטס נישט וואס מורא צו האבן, און וישימני לאב לפרעה, די אייבערשטער האט מיך געמאכט פאר א אב, פאר א מנהיג, פאר א קעפטן, וויאזוי רש"י וועט זאגן. איבער פרעה, וואס הייסט אז פרעה פאלגט מיינע עצות, און אויך די אייבערשטער האט מיך געמאכט ולאדון לכל ביתו, ער האט מיך געמאכט פאר די ממונה, פאר די גאנצע הויזגעזינד פון פרעה, און ער האט מיך אויך געמאכט ומושל בכל ארץ מצרים פאר א פאר א שליט, פאר א מושל אין די גאנצע ארץ מצרים, זאגט די הייליגער רש"י לאב, לחבר ולפטרון. פאר א חבר, וואס הייסט א חבר וואס געבט גוטע עצות פאר איינעם פארן צווייטן, ולפטרון אלץ קעפטן, און ס'איז דא וואס זאגן אז פטרון, די שורש ווארט פון פטרון איז פאטער, אזוי ווי פאטער, די שורש איז א טאטע, וועגן דעם איז לאב טייטשט רש"י לפטרון, זייער שיין. סאו מילא האט עטס נישט וואס צו פילן גילטי, די גאנצע סיבה פארוואס איך בין דא איז דאך נאר געווען פאר א גרעסערע פורפעס, און מ'זעט דאך יעצט אז ס'איז ארויסגעקומען אזא גוטע זאך אז ס'איז געווען כי אלוקים, אז אז דער אייבערשטער האט מיך אהער געשיקט, אז ס'איז געווען מאת השם, איז זיכער אז די פארקויפן איז אויך געווען מאת השם, סאו האט עטס נישט וואס זיך צו פילן שלעכט, מילא יעצט בעט איך ענק אז מהרו יאגטס ענק אונטער, און ועלו אל אבי גייטס ארויף צו מיין טאטע ואמרתם אליו און זאגטס אים, כדי, פארוואס פארוואס בעט איך יאגטס ענק אונטער, כדי ער זאל מער נישט סובל זיין, ער זאל נישט דארפן האבן אזויפיל צער מער, פון מיך, אז איך בין פארלוירן, אז שמעון איז פארלוירן, אז בנימין גייט אפשר ווערן פארלוירן, און ואמרתם אליו זאגטס איבער פארן טאטן אז כה אמר בנך יוסף אזוי זאגט דיין זון יוסף, שמני אלוקים לאדון, דער אייבערשטער הייליגער באשעפער האט מיך געמאכט פאר א הערשער פאר לכל מצרים, במילא קען איך נישט ארויף גיין צו אים ווייל איך בין דא א קעניג, איך בין דא ביזי, מילא רדה אלי זאל ער ענדערש אראפ קומען צו מיר און אל תעמוד ער זאל זיך נישט אויפהאלטן נאך קיין מינוט נאר ער זאל גלייך אראפ קומען, זאגט דער הייליגער רש"י ועלו אל אבי, ארץ ישראל גבוה מכל הארצות רש"י זאגט דא אז בעצם יוסף וואלט ווען געקענט אויסלאזן די ווארט ועלו אל אבי ער וואלט פלעין געקענט זאגן מהרו אל אבי, וואס עפעס פעלט אויס מהרו. יאגטס ענק אונטער און גייטס ארויף, אלא מאי אז ער לייגט צו ער לייגט צו די גייטס ארויף, מוז זיין אז אז עפעס אז ארץ ישראל איז גרעסער, גרעסער נאר פון מצרים, דאס ווייסט דאך יעדער איינער, די שבטים האבן דאך זענען דאך יעצט אהער געקומען, זיי ווייסן אז מצרים איז אראפ און ארץ ישראל איז ארויף, נאר ער לייגט צו די ועלו דיך צו אילוסטרעיטן אז ארץ ישראל גבוה מכל הארצות, אז ארץ ישראל איז גרעסער פון אלע לענדער פון די גאנצע וועלט. סאו זאגט ער יא, זאגט ער ווייטער פאר פאר די ברודערס, און וויבאלד איך בין א אדון אויף מצרים, און איך האב די כוחות ענק צו באזעצן וואו איך וויל, מילא זאגטס איבער פארן טאטן אז וישבת בארץ גושן און ער זאל נישט מורא האבן אז אז ער גייט מוזן יעצט זיך מערב זיין צווישן בין הגוים און ער גייט יעצט מוזן וואוינען צווישן די מצריים וואס זענען שטופי בזימה און די אלע די שלעכטע מידות וואס זיי האבן, ניין! איך האב די כח ענק צו געבן א עקסטערע לאנד, וישבת בארץ גושן, איך וועל ענק באזעצן. אין ארץ גושן, והיית קרוב אלי, און יעצט וועט עס אויסקומען אז עטס וועט זיין נאנט צו מיר, ווער וועט זיין נאנט צו מיר, אתה, דו, טאטי, ובניך, די קינדער, ובני בניך, וצאנך, ובקרך, וכל אשר לך, אלעס וואס וואס דו אוינס וועט זיין נאנט צו מיר דא אין מצרים, און עט די סעים טיים וועסטו נישט דארפן זיין אויסגעמישט מיט די טמא'נע מצריים. איך האב געזען א אינטערעסאנטע זאך, אין פרקי דרבי אליעזר שטייט אז שרה אמנו האט באקומען ארץ גושן אלס מתנה, א חלק פון אירע מתנות וואס זי האט באקומען דארטן פון פרעה ווען מ'האט צוגענומען איר פון אברהם, האט מען איר אוועקגעשיקט דארט מיט אסאך מתנות, איינע פון די מתנות זאגט דער פרקי דרבי אליעזר איז געווען ארץ גושן, מילא האט יוסף דווקא געגעבן ארץ גושן פאר יעקב אבינו וואס דאס האט נאך די קדושה פון שרה אמנו אז ס'איז ס'איז נישט געווארן, ס'האט נישט באקומען די ערות הארץ די טומאה פון פון מצרים איז נישט נמשך געווארן קיין ארץ גושן, מילא האט ער דווקא געגעבן ארץ גושן פאר יעקב אבינו ער זאל לעבן אין א אין א מקום קדושה. זאגט ער ווייטער אז עטס וועט אראפקומען דא קיין ארץ גושן און וכלכלתי אותך שם און איך וועל ענק קענען אלע דארטן אויסהאלטן מיט גרויס רחבות, ווייל בעצם איז די מפרשים זענען מסביר וכלכלתי אותך פארוואס דווקא דארטן אין ארץ גושן וועל איך ענק קענען אויסהאלטן פולי ביקאוז מען האט אנגעהויבן דארטן איינציען די שטריקלעך אין מצרים עס איז געווארן ווייניגער מילא האט מען קודם איז דא שיטות אז מען האט בכלל געסטאפט צו פארקויפן עניוועיר אוטסייד אוו מצרים נאר איינער וואס האט געוואוינט אין מצרים האט געקענט קויפן עסן פון די אוצרות אדער איז דא שיטות אז מ'האט נאר געמעגט פארקויפן פונקטליך וויפיל די יומענס דארפן, מ'האט נישט געגעבן פאר די בהמות, מילא די בהמות פון יעקב אבינו וואלטן געשטארבן. אדער אז יוסף האט פלעין מורא געהאט אז אויב גייט ער ארויפשיקן אזעלכע גרויסע קוואנטומען עסן, העט מען אים אנהייבן חושד צו זיין אז אה, דער מענטש שיקט זיך ארויף קיין ארץ ישראל ווייל ער לייגט זיך אוועק דארטן אין זיינע אייגענע פריוואטע אוצרות, מילא קומטס ענדערשער אראפ, דא אין גושן וועל איך ענק קענען געבן וואס עטס דארפטס, דא איז נישט דא קיין איינגעצויגענע שטריקלעך, דא קען איך טון וואס איך וויל, מילא קומטס אראפ דא, און דא וועל איך ענק קענען אויסהאלטן מיט גרויס רחבות. פארוואס טאקע? ווייל כי עוד חמש שנים רעב, ס'גייט נאך זיין נאך פינף הונגער יארן, איז מילא האב איך מורא אז פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך, אפשר וועט עטס פארארעמט ווערן אויב בלייבן ענק אין ארץ ישראל, זאגט דער הייליגער רש"י פן תורש, איז אזוי ווי דער תרגום זאגט דילמא תתמסכן, אפשר וועט עטס פארארעמט ווערן, און ס'א לשון, שטייט דארטן אין שמואל, השם מוריש ומעשיר, דער אייבערשטער איז די וואן וואס מאכט ארעם און וואס מאכט רייך, נישט קיין בני בשר ודם, נישט קיין השתדלות, גארנישט, דער הייליגער באשעפער מאכט אפ ווער ס'זאל זיין רייך און ווער ס'זאל זיין ארעם. מילא איז די שורש ווארט פון מוריש, ראש, ראש איז ארעמקייט, סאו פן תורש, אפשר וועט עטץ פארארעמט ווערן דורך דעם וואס עטץ בלייבטס אין ארץ ישראל, און און און און קודם אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט אז איך וועל נישט קענען שיקן גענוג פאר יעדעם איינעם, און נאכדעם וכל אז עטץ וועטס דארפן ליקוואדעיטן אלע ענקערע עסעטס אין ארדער צו קענען אויפקומען מיט אזויפיל קעש צו קענען קויפן עסן ווייל ס'ווערט דאך מורא'דיג טייער עז טיים גאוס ביי, ס'ווערט מייקר השער לויט ווי ווייניגער ס'ווערט אין די אוצרות. איי אפשר טראסטעטס נישט אז איך בין באמת ענקער ברודער יוסף? והנה עיניכם רואות ענק זעהן דאך מיט ענקערע אייגענע אויגן, ענק זעהן בחוש קודם אז איך בין געמל'עט, און ענק זעהן אויכעט בחוש אז איך בין א מלך און איך בין קעיפעבל צו טוהן די אלע זאכן וואס איך האב צוגעזאגט, און אויכעט ווער נאך זעהט, נישט נאר ענק, נאר ועיני אחי בנימין דא סינגלט ער אויט, בנימין עקסטרא, אז מיין ברודער בנימין זעהט אויכעט די אלע סימנים אז איך בין קעיפעבל און אז איך בין געמאלעט, און ענק זעהן אלע אז כי פי המדבר אליכם אז איך רעד דא אין לשון קודש, מילא אויב וועט עטץ מורא האבן אז אפשר בין איך פלעין געמאלעט ווייל איך בין פון די בני קטורה אדער פון די בני ישמעאל וואס זיי מאלען זיך אויכעט, זעהטס זעהן ענק דיך דאך אז איך רעד לשון קודש וואס דאס רעדן נאר די אידישע קינדער, מילא האט עטץ ראיות ברורות אז איך בין יוסף הצדיק און איך קען אויסהאלטן איך קען מקיים זיין די אלע צוזאגן וואס איך זאג יעצט איך קען ענק געבן ארץ גושן איך קען ענק אויסהאלטן מיט גרויס רחבות. סאו והנה עיניכם רואות, וואס זעהט עטס? וואסערע סימנים? סאו סאו דאס אז ער סינגעלט ארויס בנימין, וועט רש"י שוין פארענטפערן, באט קודם והנה עיניכם רואות, וואס זעהט עטס? וואסערע סימנים זעהן ענק? כדי ענק זאלן נישט האבן קיין שום דאוט אז איך בין טאקע יוסף, און אז איך קען ענק טאקע טון וואס איך האב ענק צוגעזאגט. די ערשטע זאך וואס ענק זעהן איז בכבודי, ענק זעהן אז איך בין א מלך אין מצרים, און איך האב די קעפעביליטיס, איך האב די מינס, צו מקיים זיין וואס איך האב צוגעזאגט, און וואס נאך זעהט עטס, ושאני אחיכם, ענק זעהן אז איך בין ענקער ברודער, פארוואס ווייל שאני מהול ככם, איך בין געמאלעט אזוי ווי ענק אויך, און ועוד, און אפשר וועט עטס מיר זאגן אז ניין, דו ביסט געמאלעט, נאך נישט קיין ראיה, אפשר ביסטו פון די בני קטורה, אה, כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש, איך רעדט צו ענק אין לשון הקודש אן קיין מתורגמן און אן קיין דאלמעטשער, מילא זעהן ענק אזויפיל ראיות אז איך בין טאקע דער יוסף, און וועגן דעם בעט איך ענק גייטס ארויף צו מיין טאטע און זאגטס אים די אלע צוזאגן וואס איך האב ענק געגעבן, און רש"י זאגט ועיני אחי בנימין, פארוואס סינגלט ער אויט? לכאורה בנימין איז דאך אויך אינקלודעד אין די כולל וואס ער זאגט עיניכם רואות ענקערע אויגן זעהן איז דאך אויך אינקלודעד בנימין, נאר השוה את כולם יחד לאמר ער האט געמאכט א א א קאמבענעישן צווישן די ברודערס און בנימין, לאמר צו זאגן שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי פונקט אזוי ווי איך האב נישט פיינט מיין ברודער בנימין וואס ער האט גארנישט געהאט צו טוהן מיט מיין מכירה שהרי לא היה במכירתי, כך די זעלבע זאך אין בליבי שנאה עליכם האב איך ענק אויך נישט פיינט. נאר ענק זענען איקוועל פאר מיר, פאר דעם האט ער ארויסגעסינגלט בנימין. די אנדערע אנדערע ראשונים ווילן זאגן אביסל אנדערש פארוואס ער סינגלט ארויס בנימין די אברבנאל די ספורנו. סאו ענק, אז ער זאגט אזוי, ענק ברידערס האב איך אויפגעוויזן מיט דעם וואס כ'האב ענק געזאגט אז איך בין יוסף וואס ענק האבן מיך פארקויפט, וואס ענק זענען די אנלי יומען ביאינגס אין די ווארלד וואס ווייסן די פיס אוו דעטע אז ענק האבן מיך פארקויפט, קיינער אנדערש ווייסט נישט. סאו דאס איז ענק א ראיה ברירה אז איך בין טאקע יוסף, אבער דער בנימין איז דאך נישט געווען ביי מיין מכירה, אים קען איך דאס נישט ניצן אלס א ראיה ברירה ווייל ער ווייסט נישט, ער ווייסט אויך נישט, ער איז אויך נישט דארט געווען, פאר אים מוז איך ניצן אנדערע סימנים, דאס אז איך בין געמאלעט, דאס אז איך רעד לשון קודש, פאר דעם סינגלט ער ארויס בנימין, ווייל בנימין האט נישט אלעס, אלע סימנים וואס ענק האבן, ענק האבן נאך א נאך א סימן, אז ענק זענען די איינציגסטע וואס ווייסן אז ענק האבן מיך פארקויפט זייער שיין, סאו וועגן דעם אז עטס, יעצט אז עטס ווייסט קלאר. אז איך בין א סנ אז איך בין קעיפעבל און איך האב די מיענס צו טוהן די אלע זאכן וואס איך האב צוגעזאגט איז בעט איך ענק אז והגדתם לאבי גייטס ארויף צום טאטן יעקב און פארציילט אים פארציילטס אים את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם אלע מיין כבוד אין מצרים און אלעס וואס עטס האסט דא זיך צוגעזעהן אלע ראיות וואס ענק האבן געזעהן אז ס'איז מיך אדער דא יש אומרים אז כל אשר ראיתם ענק האבן געזעהן אז די חלומות וואס איך האב דעמאלטס געזאגט וואס די טאטע ואביו שמר את הדבר די טאטע האט אוועק געלייגט די חלומות אין א אין א

האלז, סאו פשוט פשט איז, ווי צוויי פארלוירנע ברודערס, זיי האבן אזויפיל פעין, לייק דעי אינדורעד סאו מאטש פעין ביז אהער, מילא האבן זיי זיך אויסגעגעבן זייערע עמאושענס און זיי האבן געוויינט איינעם צום צווייטן, אבער על פי מדרשו זאגט די הייליגע רשי, ויפול על צוארי בנימין, אחיו ויבך האסטו דא צוויי לשונות, איינס ויפול ער איז געפאלן און אויך אז ער האט געוויינט, וואס איז וואס זענען די צוויי לשונות, על שתי מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב, צוויי בתי מקדש וואס וואס די בית המקדש איז דאך געבויט אין די חלק פון בנימין און ס'גייט דאך חרוב ווערן, מילא האסטו דא צוויי לשונות פון ויבך, און די זעלבע זאך פארקערט ובנימין בכה על צואריו האסטו נאר איין לשון פון וויינען פארוואס? ווייל ער האט געוויינט על משכן שילה.

אבער דא זעהט דא שטייט שוין נישט אז די ברידערס האבן צוריק געוויינט אויף אים אויכעט ווייל זיי האבן זיך נאך אלץ אביסל געשעמט פון אים, און די אברבנאל זאגט אז א מענטש וויינט געווענטליך נאר אויף א צער וואס זיין מזל האט אים גורם געווען, אבער אויב א מענטש ברענגט זיך אליינס אן עפעס א שלעכטע זאך און ער פילט ווי ער איז אליינס ס'איז זיין אייגענע פאולט קומט אים נישט אזוי שטארק צו וויינען, מילא וועגן דעם שטייט נישט דא אז די ברידערס האבן געוויינט אויף יוסף, ווייל די עצם פארלירן איז נישט געווען תלוי במזלם, נאר עס איז געווען, זיי האבן זיך עס אליין אנגעברענגט. און ואחרי כן, און נאכדעם וואס די ברידערס האבן געזען אז דער יוסף קישט זיי און ער וויינט, זעט מען דאך פון דעם אז ער האט, אז ער איז מיט זיי בלב שלם, מילא ואחרי כן דברו אחיו איתו האבן זיי גערעדט בשלום מיט מיט יוסף הצדיק ווי ברידערס, ווייל זיי האבן מער נישט זיך געשעמט פון אים ווייל זיי האבן געזען ווי ער איז זיי אינגאנצן מוחל. זאגט די הייליגע רשי ואחרי כן, מאחר שראו, נאכדעם וואס די ברידערס האבן געזען, אז בוכה אז דער יוסף וויינט וליבו שלם עמהם איז גלייך דברו אחיו איתו שמתחילה היו בושים ממנו פחד האבן זיי גלייך אנגעהויבן צו רעדן מיט אים ווי ברידערס ווייל אנפאנג האבן זיי זיך נאך געשעמט פון יוסף אבער יעצט אז יוסף וויינט און ער קישט זיי איז קוקט דאך אויס ווי זיי זענען שוין אינגאנצן אויף א גוטע פעידזש. אן די סעים פעידזש, מילא וועגן דעם האבן זיי אנגעהויבן רעדן צו איהם בשלום, ס'דא דא א עקסטערע רשי וינשק וואס איז נישט דא אין אלע גרסאות און נישט אין אלע חומשים זענען דאס, און גייט עס דאס מאל אויסלאזן, איז זאגט די פסוק ווייטער והקול נשמע בית פרעה, דא איז שוין די יא די קול געהערט געווארן בבית פרעה און רשי וועט זאגן בבית פרעה ממש. אז מען האט שוין געשמועסט דערפון אין די פאלאץ, לאמר צו זאגן באו אחי יוסף, ס'זענען געקומען די ברידערס פון יוסף, ווייל פריער האט מען נאר געמיינט אז ס'זענען געקומען עפעס מענטשן וואס קענען יעקב אבינו, וואס קענען די טאטע פון די משנה למלך, אבער דא זענען געקומען די ברידערס, דא איז מען געוואר געווארן אז ברידער פון יוסף אליין זענען דא, איז וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו, ס'איז זייער געפאלן די זאך אז די משפחה פון יוסף זענען דא אהער געקומען, און אויך אין די אויגן פון די קנעכט פון פרעה איז עס אויך זייער געפאלן, וואס איז עס אזוי געפאלן? נאר ווייל ביז יעצט האבן זיי געמיינט אז זיי האבן אויפגענומען עפעס א עבד, עפעס א קנעכט האבן זיי אויפגענומען אלס אלס משנה למלך, וואס פארשטייט זיך זיי האבן עס געטון בלב שלם ווייל דער יוסף איז דאך געווען א איש נבון וחכם, און ווען נישט אים וואלט נישט געווען קיין סורווייוועל אין גאנץ ארץ מצרים. נאר, ס'איז נאך אלץ געווען אזוי ווי א דרוקעניש, און פאקטיש האבן מיר יעצט אויפגענומען א א עבד אלס אלס אלס מלך. אבער יעצט זענען זיי געוואר געווארן אז ער איז א איש מכובד און ער קומט פון אזא חשובע משפחה ווי פון די בני אברהם אבינו וואס וואס זיין נאמען האט געשמט אין די גאנצע וועלט, יעדער האט געוואוסט פון דעם פון דאס אז ער האט געווינען די פיר מלכים די פיר שטערקסטע קעניגן, נאך האט מען געוואוסט אלע אנדערע מעשות פון אברהם אבינו און פארשטייט זיך ס'איז געווען היסטאריע אין מצרים אליינס פון אברהם און שרה. ווי די אייבערשטער האט געמאכט אזויפיל ניסים פאר אברהם אבינו דארטן מיט מיט די צרעת וואס גאנץ בית פרעה האט באקומען וועגן שרה, מילא האט יעדער געוואוסט פון די משפחת אברהם אבינו, מילא יעצט אז זיי זעען אז יוסף איז נישט עפעס סתם א עבד נאר ער איז א איש מכובד, מילא וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. און דא איז דא א אינטערעסטינג חידוש פון די הייליגע ספורנו, ער זאגט אז ווי לאנג די משפחה איז נישט געווען דארטן האט פרעה געהאלטן אז יוסף טוט נישט זיין זיין געט עס דאזענט גיוו איט היז אלל, אבער יעצט אז זיין משפחה איז דארטן האט ער דאך שוין א אינסענטיוו צו טון א גוטע דזשאב, פארוואס? ווייל אז ער טוט א גוטע דזשאב וועלן זיינע בני המשפחה אויכעט בענעפיטן, מילא וועגן דעם וייטב בעיני פרעה אז אז יוסף'ס משפחה איז דא. זאגט די הייליגע רשי והקול נשמע בית פרעה, כמו בבית פרעה, דא איז שוין יא, וזה לשון בית, בית ממש, אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט, פריער איז נאכנישט די, איז די שמועה אנגעקומען נאר צו די הויזגעזינד פון די מענטשהייט פון די הויז פון פרעה האט מען שוין געהערט דערפון, אבער מ'האט נאך נישט, ס'איז נאך נישט געווען קיין רעדע אין די פאלאץ אליין, אבער דא איז שוין יא געווען אז ס'איז אנגעקומען אין די פאלאץ אליין אז פרעה אליינס האט שוין אויכעט געהערט, ניין אז מען האט שוין געשמועסט דערפון אין פאלאץ, און פארשטייט זיך די תוס' השלם ווי אונז האמיר פריער געשמועסט, ווייל פריער איז די קול נישט געווען אזוי הויעך, איז עס נישט אנגעקומען ביז די הויז פון פרעה, יעצט איז די קול פון געוויין געווען אזוי הויעך, אז ס'איז ממש אנגעקומען ביז די הויז פון פרעה, ויאמר פרעה אל יוסף, סאו נאך וואס פרעה האט באקומען די שמועה אז די ברידער זענען דא, האט פרעה געזאגט פאר יוסף, אמור אל אחיך, זאג זאג דיינע ברידערס, זאת עשו דאס זאלט עטץ טון, טענו את בעירכם, לאדנטס אן ענקערע בהמות, און רשי וועט זאגן, מיט תבואה, ווייל פארשטייט זיך לאדנטס אן ענקערע בהמות מיט וואס, די פסוק פירט נישט אויס, וועט שוין זען, ולכו און גייטס בואו ארצה כנען, גייטס און קומטס גלייך אן, ס'הייסט, האלטס ענק נישט אויף אינמיטן וועג, גייטס און קומטס, קיין ארץ כנען. און זאגט די הייליגע רש"י טענו את בעירכם, לאדנטס אן ענקערע בהמות מיט תבואה, ולכו, גייטס קומטס אן קיין ארץ כנען, וואס זאלט עטס טון דארטן, וקחו את אביכם נעמטס ענקער טאטע ואת בתיכם, און ענקער הויזגעזינד, ובואו אלי קומטס בתיכם אינקלוד עווריטינג, ס'איז אינקלוד אלע אלע קינדער, די ווייבער, קינדער, די די פארמעגן, ובואו אלי קומטס אראפ צו אהער דא קיין מצרים ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, איך וועל ענק געבן דאס בעסטע פון ארץ מצרים, וואס דאס רעפרעזענט ארץ גושן. און ואכלו את חלב הארץ און זאלט עטס קענען עסן דאס בעסטע פונעם לאנד, זאגט די הייליגע רש"י טוב ארץ מצרים, וואס איז די טוב ארץ מצרים? ארץ גושן, סאו מיט דעם וואס ער וואלט ווען בעצם וואלט ער געקענט זאגן מטוב הארץ, פארוואס זאגט ער מטוב ארץ מצרים, את טוב ארץ מצרים? זאגט די הייליגע רש"י אז ניבא אז ער האט עס איז אים אריינגעפאלן א נביאה בפיו, און ואינו יודע מה ניבא, האט אבער נישט געוויסט וואסערע נביאה ער זאגט, ווייל סופם לעשותה כמצולה שאין בה דגים, די סוף וועט זיין אז די אידישע קינדער וועלן מאכן. גאנץ ארץ מצרים אזוי ליידיג אזוי ווי די אונטערשטע חלק פון די וואסער וואס דארט געפונען זיך נישט קיין פיש ווייל די פרעשור דארטן איז זייער שטארק איך ווייס נישט פארוואס פארוואס טאקע די אונטן פון די וואסער איז נישט דא קיין פיש ווייס איך נישט סאו איינער פון אונזערע סייענס חברה זאלן אריין קומען און אז אז די אידן וועלן בעסיקלי אויסליידיגן גאנץ ארץ מצרים זיי וועלן זיי וועלן עס מאכן לער בשעת'ן ארויס גיין פון מצרים מיט דעם וואס זיי גייען אויסבארגן אלע אלע טייערע זאכן פון די מצריים. און זיי גייען עס ארויסטראגן פון מצרים. זאגט די הייליגע רש"י חלב הארץ, כל חלב, לשון מיטב הוא, איבעראל וואו ס'שטייט די ווארט חלב מיינט מיינט נישט דווקא חלב די חלק פון א בהמה, די חלב פון א בהמה וואס דאס טאר א איד נישט עסן, נאר כל חלב, לשון מיטב הוא, די שענסטע און דאס בעסטע פונעם לאנד. האב א סוקסעספול דעי!